כאָטש שטענדיק נזקים נעמען עידית, נאָר אויב דער מזיק איז געשטאָרבן און מע דאַרף אײַנמאָנען פֿון די יתומים, צאָלן זיי זיבורית. די זעלבע זאַך, דער טאַטע איז געווען שולדיק אַ חוב. ווען מע זאָל עס געווען מאָנען בײַ דעם טאַטן, וואָלט ער געצאָלט פֿון בינונית, אָבער מע נעמט פֿון יתומים, פֿון זיבורית. אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן משמיה דרב נחמן, שטר חוב היוצא על היתומים. א שטר חוב וואס גייט ארויס אויף די יתומים, נישט די יתומים האבן געליגן די געלט, נאר זייער פאטער האט געליגן געלט און ס'איז געבליבן פעלדער, דארפן די יתומים באצאלן, אף על פי שכתוב בו שבח, כאטש ס'איז געשריבן אין דעם שטר, דער לוי דער מלווה האט געמאכט א תנאי מיט דעם לוה אז אויב ער וועט אים נישט באצאלן קיין געלט, מוז ער אים געבן עידית פון די בעסטע פעלדער, א תנאי קען דאך א מענטש מאכן, איז לו יצוייר ווען דער טאטע זאל לעבן וואלט ער געוויס געבן עידית, ער האט זיך דאך משעבד געווען אויב נישט קיין געלט גיט ער עידית, אבער יעצט דא מען גייט איינמאנען פון די יתומים אינו גובה אלא מן הזיבורית טוט מען איינמאנען נאר פון די זיבורית. דער תנאי טוט גארנישט ניט אויף. אמר אביי, האט אביי געזאגט, תדע איך וועל דיר ברענגען א ראיה אז ס'העלפט נישט דער תנאי ביי יתומים, דבעל חוב דיניה בבינונית, גיב א קוק, יעדער בעל חוב, פון וואס דארף מען איינמאנען? פון די מיטלע פעלדער, וביתמי, און ווען ער גייט איינמאנען פון יתומים, מזיבורית, ווערט נשתנה דער דין, איז דא אויכעט, כאטש טאקע פון טאטן. וואלט ער געקאנט איינמאנען פון עידית, אבער פון יתומים נעמט מען בזיבורית. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו אביי, הכי השתא, וואס פאר א ראיה ברענגסט דו פון בעל חוב? בעל חוב דיניה מדאורייתא בזיבורית, א בעל חוב איז מצד דין תורה, קען דער לוה אים צווינגען אז ער זאל נעמען פעלדער זיבורית. כדעולא, ווי עולא האט געזאגט, דאמר עולא, עולא האט געזאגט, דבר תורה מדין תורה, בעל חוב בזיבורית, ווען ער צאלט נישט קיין געלט נאר מיט פעלדער קען ער אים געבן די ערגסטע פעלדער, וואנעט איז די ראיה? שנאמר שטייט אין פסוק בחוץ תעמד אז דו גייסט אריין. ביי א משכון רעדט זיך עס דארטן צו ביי באצאלונג טאר דער מלווה נישט אריינגיין אין הויז פון דעם לוה ער זאל שטיין אינדרויסן והאיש אשר אתה נושה בו יוציא אליך בחוץ מה דרכו של איש להוציא וואס טוט א מענטש ארויסטראגן צו באצאלן דעם חוב טוט ער דאך ארויסטראגן פחות שבכלים די ביליגסטע פון די כלים, ווייל פון זיין רצון וויל ער דאך פטור ווערן פון דעם וואס ער האט א בבל, איז אזוי ווי איך זעה דארט זעה איך דאך אז מען גיט זיבורית, דא איז אבער דא א קשיא, די גמרא זאגט דאך אז אלע מטלטלים הייסן עידית, דאי לא מזדבן הכא מזדבן במתא אחריתי, איז דער פסוק רעדט זיך דאך ביי וואס ביי מטלטלים, ביי מטלטלים איז נישט דא קיין זיבורית, און תוספות באווארנט עס. פון דעם פסוק זע איך אז וואס ער גיט גיט ער די ערגסטע, איז די זעלבע זאך ווען ער גיט קרקע זאג איך אויך די ערגסטע, און מה טעם אמרו בעל חוב בבינונית. דאס וואס מיר זאגן בעל חוב בבינונית, דאס איז א תקנה פון די חכמים. פארוואס האט מען דאס געזאגט? כדי שלא תנעול דלת בפני לוין, זאלסט נישט פארמאכן די טיר פאר די מענטשן וואס זיי ווילן לייען געלט, אז דער בעל חוב זעט אז מען וועט נישט באצאלן קיין געלט וועט ער מוזן נעמען די ערגסטע פעלדער, וועט ער נישט וועלן לייען. וגבי יתמי, דא וואו עס האנדלט זיך ביי יתומים, אוקמוה רבנן אדאורייתא, האבן די רבנן אוועקגעשטעלט דעם דין אויף דין תורה, וואס איז זיבורית, אלא הכא, אבער דא, כיוון דדיניה מדאורייתא בעידית, א בעל חוב, דא האט זיך דאך געמאכט א תנאי, אז וועלכע פעלדער זענען ערב, ערב איז דאך די עידית, און דער ענין אז ערבות העלפט, ווי טרעפן מיר אז א ערב איז משעובד, זאגט דער רש י דאס לערן איך אפ פון יהודה'ן וואס יהודה האט געזאגט אנכי אערבנו ווי שטייט אין די היינטיגע וואך כי עבדך ערב את הנער איז דאך מדין תורה דארף מען דאך געבן עידית די נכסים די עידית איז געווארן משועבד דעריבער דארף איך זאגן אפילו מיתמי נמי בעידית.

די ניזקין דאך מדין תורה בעידית דאך זעה איך פון יתומים גיי איך נישט אויף דין תורה פון זיבורית איז דא אויכעט אז ס'איז געווען א תנאי אין דעם שטר מלוה אז די עידית זענען משעובד ריכטיג מדין תורה טאקע משעובד די עידית אבער דאך זעה איך דאך אז מ'נעמט אפ פון זיבורית ענטפערט די גמרא. הכא במאי עסקינן, דאס וואס אברהם חוזאה האט געזאגט אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית מיינט מען, דער דין איז אז דער מזיק דארף צאלן פון עידית פון די בעסטע, אזוי שטייט דאך אין דער תורה מיטב שדהו ומיטב כרמו ישלם, האב מיר דא געהאט אין אנפאנג פרק א שאלה ווי וועט זיין דער מזיק האט זייער גוטע פעלדער, די זיבוריות פון דעם מזיק זענען אזוי גוט ווי די עידיות פון דעם ניזק, דאס וואס איך זאג מיטב שדהו, צי מיינט מען דאס וואס איז די בעסטע ביי דעם מזיק, מוז ער געבן זיינע די בעסט. אדער מיטב שדהו האט מען דאך געזאגט א גזירה שווה אז מען מיינט דאס וואס איז די בעסט ביי דעם ניזק, און וויילע די זיבוריות פון מזיק זענען דאך אזוי גוט ווי די עידיות פון ניזק קען ער אים געבן זיינע זיבוריות, איז דא רעדט זיך אין אזוין פאל כגון שהיתה עידית דניזק כזיבורית דמזיק. ורבי ישמעאל היא, דאס גייט ווי רבי ישמעאל דאמר וואס ער זאגט מדאורייתא בדניזק שיימינן אז מדין תורה מיטב שדהו מיינט מען דאס וואס איז די בעסט ביי דעם ניזק, וואלט ער דא אט דער מזיק געקאנט צאלן מיט זיינע זיבוריות, ווייל דאס איז דאך די עידיות פון דעם ניזק, און מפני תיקון העולם, איך וויל מתקן זיין די וועלט, איך וויל מען זאל זיין זייער פארזיכטיג, ווען א מענטש ווייסט פאר דעם שאדן, נעמט מען פון אים צו די בעסטע פעלד וואס ער האט, וועט ער דאך זיין פארזיכטיג, איז צוליב תיקון עולם, תקינו רבנן בדמזיק, האבן די רבנן געזאגט אז דער מזיק דארף געבן דאס וואס איז ביי אים די בעסט, וגבי יתמי אוקמוה רבנן אדאורייתא, און ביי יתומים דאס איז דער פשט וואס ער האט געלערנט, אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, פון וועלכע זיבורית? וואס זיי זענען אזוי גוט ווי די עידית פון דעם ניזק. און דא ביי יתומים שטעלט מען אדאורייתא אבער דארט נאר דעם פאל וואס מיר רעדן פריער א שטר חוב היוצא על יתומים און ס'איז געשריבן אין דעם שטר חוב אז דער טאטע האט זיך מחייב געווען עידית וויילע מדין תורה

לאו מיינסטו דען ניט אף על גב דכתיב עידית בשטרא, כאָטש דער מלוה האָט זיך אויסגענומען מיט דעם לוה און דאָס איז געשריבן אין שטר, אַז אויב דער לוה וועט נישט צאָלן קיין געלט, זאָל ער דאַרפן צאָלן די עידית נכסים, דאָך זאָגן מיר פון יתומים טו איך נעמען נאָר זיבורית, איז דאָך אַ קשיא אויף רבא'ן וואָס רבא זאָגט אַז דער דין תורה ווערט נישט נשתנה ביי די יתומים.

איז משעבד די בעסטע פעלד וואס ער האט, נישט עידית, נאר די בעסטע פעלד וואס ער האט, איז דער שעבוד ליגט אויף דעם פעלד, נאכהער איז עפעס געשען א סיבה, די פעלד האט מען פון אים צוגענומען, אדער ס'איז פארגאסן געווארן, יעצט איז שוין בטל געווארן די תנאי, אז ס'איז שוין בטל געווארן די תנאי, איז אזוי פון וועלכע וואלט ער געדארפן גיין איינמאנען? פון בינונית, אבער דא אז ס'האנדלט זיך פון יתומים איז דאך דא אזוי מדין תורה וואלט ער דאך אין אזיין פאל געדארפן איינמאנען פון זיבורית ווייל האמיר דאך געזאגט מדין תורה איז דאך בעל חוב דינו בזיבורית נאר פארוואס האב איך דא געוואלט זאגן זאל זיין דין תורה בעידית ווייל ער האט געמאכט א ערבות די פעלד וואס איז די בעסט און די פעלד איז נישט דא, איז עס נישט ליגט נישט אויף אים קיין שעבוד, די גייט ער יעצט צו די זיבורית, ווייל דאס וואס דער בעל חוב נעמט ביי בינונית איז דאך משום שלא תנעול דלת מפני לווין, און ביי יתומים פאסט זיך דאס נישט, וועל מיר יעצט איינלערנען אין זיין לשון, רבי אליעזר ניותאה האט געלערנט אין נפרעין מנכסי יתומים אלא מן הזיבורית, ואפילו הן עידית אפילו ס'איז יעצט פארבליבן נאך עידית, נאר אויב די בעט די עידי עידית איז אוועק, איז דעמאלט קען מען נישט איינמאנען פון עידית ווייל עס איז שוין נישט דא אויף דעם קיין שעבוד. כדרבא, אזוי ווי מיר זעהן, רבא האט געזאגט אז אויב ס'איז אוועקגעגאנגען די אויף וואס ס'איז געווען די שעבוד, גייט שוין אוועק אינגאנצן די דין. דאמר רבא, רבא האט געזאגט הזיק זיבורית, ווען איינער האט מזיק געווען זיבורית, גובה מן העידית, טוט מען איינמאנען די געלט פון שאדן פון עידית פון מזיק, אפילו עידי עידית, לויט רבי עקיבא'ן טוט מען דאס איינמאנען מדין תורה, ווייל רבי עקיבא טייטשט דאך מיטב שדהו של מזיק, און לויט רבי ישמעאל מדרבנן לויט רבי ישמעאל'ן גענוג צו געבן די זיבורית אויב ס'איז אזוי גוט כעידית דניזק, נאר מדרבנן גיט מען די בעסט שפאי עידית, אויב ס'איז געווארן אויף נאך דעם שאדן איז די איז די עידי עידית איז אוועק און ס'איז נאך ביי אים געבליבן עידית און בינונית און זיבורית, נאר דאס וואס איז אוועק פון אים איז געווען זייער גוט. גובה טוט ער איינמאנען מן הבינונית, ווייל דער קאן טענה'ן צו אים, דיין מזל האט גורם געווען וואס די פעלד וואס איז דיר משעובד האט מען צוגענומען, איז אין אמת'ן מצד הדין וואלט ער שוין געקאנט יעצט אים אוועקשטויסן, צו זיבורית אויכעט, נאר מפני תיקון עולם נעמט מען פון בינונית, וגבי יתמי ביי יתומים. אוקמוה רבנן אדאורייתא, אבער דארט נאר ביי דעם דין וואס מיר רעדן פריער אז דער מלווה האט געשריבן אין שטר אז ער איז זיך משעבד די פעלדער די עידית און די עידית זענען דא איז אפילו ווען מען גייט איינמאנען פון די יתומים ווייל מדין תורה איז דאך דא דער דין ערבות

עידית באצאלט מען דאך אויך נישט מער אויף דעם, ס'איז דאך די זעלבע ווערד, נאר דער חילוק איז עידית איז לייכטער צו פארקויפן, ס'איז דא אויף דעם מערערע באלאנען. לייכטער צו באארבעטן. פרעג מיר יעצט די שאלה, יתומים שאמרו, די יתומים וואס מיר זאגן דא אויף, צי מיינט מען קטנים, ווען די יתומים זענען קטנים, או דילמא אפילו גדולים, אפילו די יתומים זענען גדולים, וואס איז די שאלה? צי זאגן מיר תקנתא היא דעבוד רבנן גבי יתמי, די רבנן ווילן באווארענען די יתומים אז ביז ביי יתומים זאל זיין דער דין פון דין תורה צו נעמען זיבורית, ווייל זיי האבן נישט ווער זאל זיך פאר זיי באמיען, דעריבער וויל איך אז מיר זאלן צאלן מיט זיבורית, איז לקטנים עבוד רבנן, קטנים וואס זיי קענען זיך נישט אליין פארקויפן. האט מען געמאכט תקנה, לגדולים לא עבוד רבנן, ביי גדולים האט מען נישט געמאכט תקנה, ממילא וועט אויסקומען אז מען טוט איינמאנען פון יתומים גדולים, וועט א בעל חוב באקומען מבינונית. או דילמא אדער ניין, די גאנצע זאך וואס מען נעמט פון זיבורית איז נישט מכח תקנה, די גאנצע זאך וואס פון יתומים נעמט מען פון זיבורית דאס איז נישט מכח תקנה פון יתומים, נו, לאמיר נאר זעהן, מדין תורה האב מיר דאך געזאגט איז בעל חוב, מדין תורה איז דאך בעל חוב בזיבורית, נאר שלא תנעול דלת בפני לוין האט מען מתקן געווען ס'זאל זיין בבינונית, ווען איינער לייעט דעם אנדערן געלט טראכט דער מענטש אז דער לוה וועט שטארבן, ער וועט עס דארפן איינמאנען ביי די קינדער און די קינדער וועלן געבן זיבורית, ער טראכט דאך נישט פון דעם, דעריבער אפילו די יתומים וועל איך שטעלן אויף דין תורה וועט דאך אויך נישט זיין קיין נעילת דלת, דאס איז דער טייטש או דילמא משום דלא מסיק אדעתא דמלוה. דער מלווה בשעת ער לייעט די געלט טראכט ער נישט דמית לוה אז דער לוה וועט שטארבן, ונפלי נכסי קמי יתמי, און די נכסים וועלן פאלן פאר די יתומים, ממילא דהוה ליה אז ס'זאל זיין נועל דלת, ס'איז נישט קיין נועל דלת, ווייל ער טראכט נישט פון דעם, דעריבער זאגן מיר, דא פאסט זיך נישט צו זאגן פון נעילת דלת, שטעל איך עס אויף וועלכן דין? אויף דין תורה, און וואס איז דין תורה? א בעל חוב בזיבורית. והילכך אפילו גדולים נמי, דעריבער אפילו ווען מען גייט איינמאנען פון יתומים גדולים איז אויך מזיבורית.
ווי איז ביי נזקין? תא שמע קען ער דאס ענטפערן, דתני אביי קשישא, אביי קשישא האט געלערנט, יתומים שאמרו אומעדום ווי ס'ווערט דערמאנט דער דין יתומים גדולים מיינט מען גדולים ואין צריך לומר קטנים, ביידע איז דא אויך די זעלבע זאך. זאגט די גמרא פון דארט איז נישט קיין ראיה, ודילמא אפשר, הני מילי דאס איז נאר גערעדט געווארן לענין שבועה, ס'איז דא א דין ווען איינער האט א שטר חוב און ער וויל איינמאנען פון די יתומים מוז ער האבן א שבועה, דארף ער שווערן, פארוואס? ווייל ווען דער טאטע זאל זאגן צו יענעם שווער איך האב דיר נישט באצאלט וואלט ער געדארפט שווערן, איז די זעלבע זאך זענען מיר מחייב פאר די יתומים. דארטן נאר פאסט זיך צו זאגן א סברה אז ס'איז נישט קיין חילוק פון קיין קטן ביז א גדול, דער גדול במילי דאבוה, דער גדול אין די זאכן פון זיין טאטן, כקטן דמי, האט ער דעם דין ווי א קטן, קען זיין דער טאטע האט באצאלט, איז אפילו ער טענה'ט נישט, אבער מיר טענה'ן פאר זיי, דעריבער זאגן מיר אפילו גדולים נמי. אבל לענין זיבורית, אבער לגבי דין זיבורית לא, קען זיין אז דער גאנצער טעם פארוואס מען נעמט זיבורית איז ווייל די חכמים ווילן באווארענען די יתומים, און ווען ווען טוהן זיי באווארענען? דווקא ווען די יתומים זענען קטנים, אבער נישט ביי גדולים, והלכתא און די הלכה איז יתומים שאמרו

אין נפרעין, מען ווערט נישט באצאלט מנכסים משועבדים, פון די פעלדער וועלכע זיי זענען פארקויפט געווארן זענען נאר משועבד, במקום שיש בני חורין, אויב ס'איז געבליבן ביי דעם לוה פעלדער בני חורין, דאס הייסט דער בעל חוב דארף דאך אננעמען פון בינונית, דער לוה האט געהאט בינונית און זיבורית און ער האט פארקויפט די בינונית. קען נישט טענה'ן דער מלווה, מיין דין איז דאך אויף בינונית און דו האסט געקויפט מיין שעבוד. זאגן מיר ער קען דאס נישט טענה'ן ווייל דער לוקח טענה'ט הנחתי לך מקום לגבות ממנו, ווען איך האב געקויפט די בינונית איז דארט געבליבן פעלדער זיבורית, פארוואס האב איך דאס אויך געזאגט? אין אמת'ן איז דאך די בינונית געוועזן משועבד, נאר צוליב די טובה פון דעם לוקח, אז מען וועט צונעמען פון דעם לוקח צו דעם מענטש וואס האט געקויפט, נאכער וועט ער זיך דארפן גיין ווידער לאדן, דעריבער זאגן מיר וואס דארף איך אים פארדרייען א קאפ, ס'איז דא בני חורין, זאל ער אפנעמען פון די בני חורין,

און די זיבורית איז געבליבן ביי אים, צי זאגן מיר דער בעל חוב זאל אפנעמען פון די בני חורין ווייל כאטש זיי זענען זיבורית, אדער ער זאל גיין צונעמען פון די מקבל מתנה, וואס איז די שאלה? צי תקנתא הוא דעבוד רבנן, די רבנן האבן דעם דין וואס די חכמים האבן געזאגט אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, האבן זיי דאס געזאגט משום פסיידא דלקוחות, די לוקח, דער וואס האט געקויפט זאל נישט האבן קיין שאדן, אבל מתנה, ביי א מתנה האט דאך אים גארנישט געקאסט, ליכא פסיידא דלקוחות, דארט פאסט זיך נישט צו זאגן די שאדן פון לקוחות, לא, איז נישט אזוי די דין, דעריבער זאל ער גיין צו דעם לוקח און אפנעמען די צו דעם מקבל מתנה און אפנעמען די פעלד וואס די פעלד איז משעובד, או דילמא דא, מתנה נמי ביי מתנה אויכעט, פארוואס האט ער יענעם געגעבן א מתנה אי לאו דאית ליה הנאה מיניה אז ער זאל נישט געווען האבן פון אים אן הנאה, לא יהב ליה מתנה וואלט ער אים נישט געווען געגעבן קיין מתנה, איז די מתנה דאך אויך א אפצאלונג פאר א זאך וואס ער איז יענעם שולדיג, הילכך דעריבער

שכיב מרע שאמר, א קראנקער מענטש וואס האט געזאגט לפני מותו, וואס זיין אמירה איז דאך גלייך דברי שכיב מרע ככתובין וכמסורין דמו, האט ער געזאגט, תנו מאתים זוז לפלוני, גיט פאר ראובנען מאתים זוז, וג' מאות לפלוני, פאר שמעונען זאל מען געבן דריי הונדערט זוז, וד' מאות לפלוני, פאר לוין זאל מען געבן פיר הונדערט זוז, איז צוזאמען צוויי און דריי און פיר ניין. אין אומרין זאגן מיר דא ניט, כל הקודם בשטר זוכה, ווער עס איז פריער דער האט זוכה געווען, לו יצוייר אז ס'איז נישט דא פון די נכסים נאר דרײַ הונדערט און פֿופֿציק וואלט, זאל איך נישט זאגן אז מען גיט ראובנען צוויי הונדערט און די איבריגע גיט מען שמעונען זאג איך נישט אזוי איי ער האט דאך פריער דערמאנט ראובנען פריער נאר א מענטש קען דאך נישט זאגן אלעס מיט איין מאל ער האט דאך נישט דערמאנט דאס ווארט מאתים זוז לפלוני ואחריו און דאס וואס בלייבט איבער זאל זיין ג' מאות לפלוני, דאס האט ער דאך נישט געזאגט ואחריו, און אויב ער האט נישט געזאגט דאס ווארט ואחריו, און מען קען דאך נישט זאגן אז א מענטש קען דאך נישט זאגן שני דברים מיט איין מאל, דעריבער זאגן מיר אז אלע האבן דעם גלייכן זכות, איז לו יצוייר לאמיר זאגן ס'איז נאר דא ניינציג זוז, צוטיילט מען די ניינציג זוז אויף ניין חלקים, דעם וואס קומט ער האט געזאגט ראובן צוויי הונדערט באקומט צוויי חלקים, צוויי צוויי ניינטל, צוואנציג, און דער שמעון באקומט דרייסיג, און דער לוי באקומט פערציג. לפיכך דעריבער, ס'איז געוועזן אלעמען צוטיילן. ראובן האט גענומען צוויי הונדערט, און ר ר שמעון האט גענומען דריי הונדערט, און לוי האט גענומען פיר הונדערט, איז אלעס גוט? יצא עליו שטר חוב, נאכער קומט צו גיין איינער און ער האט א שטר חוב אז די פעלדער זענען געווען צו אים משועבד, לאמיר זאגן דער שטר חוב איז געוועזן אויף פיר הונדערט און פופציג, זאגן מיר גובה מכולם ער איז נישט גובה דעם שטר חוב פון דעם לוי'ען וואס לוי האט באקומען שפעטער די נכסים, ניין, נאר מען טוט צוטיילן דעם שטר חוב אויף ניין חלקים, און דער וואס דארף באקומען האט באקומען צוויי חלקים, ער גיט צוויי חלקים, און דער וואס האט דריי גיט דריי, און דער פיר גיט פיר. דאס איז גערעדט געווארן, ער האט נישט געזאגט דאס ווארט. ואחריו. אבל אבער אם אמר אויב ער האט געזאגט תנו מאתים זוז לפלוני ראובן'ען גיט צוויי הונדערט ואחריו און נאכדעם ווי איר וועט געבן ראובן'ען זאלט איר געבן לפלוני גיט שמעון'ען דריי הונדערט ואחריו נאכדעם ווי איר וועט געבן שמעון'ען דריי הונדערט לפלוני גיט לוי'ען פיר הונדערט דארטן איז אז ס'איז נישט דא קיין ניין הונדערט אומרים זאגט מען כל הקודם בשטר זכה, ס'ערשטע גיט מען ראובנ'ען, ס'בלייבט איבער גיט מען שמעונ'ען, ס'בלייבט איבער נאך שמעונ'ען גיט מען לוי'ען, לפיכך דעריבער אויב מ'האט אלעמען געגעבן וואס עס קומט צו, יצא עליו שטר חוב, נאכער איז ארויסגעגאנגען א שטר חוב אז דער דער שכיב מרע איז געווען שולדיג געלט, גובה מן האחרון טוט ער איינמאנען פון דעם לעצטן, ווייל ווי וועט זיין דער שטר חוב זאל געווען ארויסגיין איידער זיי האבן איינגעמאנט דער די צוויי הונדערט דער די דריי הונדערט דער די פיר הונדערט, וואס וואלט דעמאלט געווען דער דין? ס'ערשטע גיט מען ראובן'ען נאכער שמעון'ען און דער לעצטע האט שאדן, איז דא אויך אזוי אז דאס ערשטע האט שאדן דער לעצטע? אין לו. דער חוב לאמיר זאגן איז געווען אויף פֿינף הונדערט, איז דאך נישט דא אין דעם וואס דער לעצטער האט באקומען גענוג צו באצאלן דעם חוב, גובה משלפניו דארף ער פון שמעון'ען נעמען הונדערט, אין לו לאמיר זאגן דער חוב איז געוועזן אויף נײַן הונ אויף אַכט הונדערט, איז פון שמעון'ען פון לוי'ען פון שמעון'ען איז דאך צוזאמען נאר דא.

האט געהאט זיבורית, און דער שעבוד פון בעל חוב איז דאך אויף בינונית, דאך זאגן מיר גאר אז שטענדיג איז גובה מן האחרון מזיבורית גבי, פון די זיבורית איז מען גובה, מבינונית לא גבי, פון בינונית איז מען נישט גובה, ווייל אזוי זאג איך דאך אז אז דער שעבוד איז אויף דעם לעצטן. פארוואס? ווייל דער ערשטער זאגט, ווען איך האב באקומען די פעלדער, האב איך דאך איבערגעלאזט אזעלכע וואס זענען געווען בני חורין וואס זיי זענען משעובד, דעריבער גייסטו אויף זיי. שמע מינה, איז דאך פון דא א ראיה, במתנה נמי עבוד רבנן תקנתא, אז ביי מתנה, ווי דא אין דעם פאל, ווי איז דאך אלס מתנה מאכט מען אויך א תקנה און מען זאגט אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין דעריבער דעמאלט ווען ראובן האט באקומען די בינונית האט ער איבערגעלאזט בני חורין זיבורית איז די זיבורית געווען אויף זיי די שעבוד דעריבער קען מען פון אים נישט צונעמען זאגט די גמרא פון דא איז נישט קיין ראיה, הכא במאי עסקינן דא רעדט זיך בבעל חוב, נישט ר'האט געהייסן געבן א מתנה, דער ראובן שמעון לוי זיי זענען געווען מלווים, ר'איז זיי געווען שולדיג געלט, פרעגט די גמרא והא תנו קאמר, שטייט דאך מ'זאל געבן, ווייזט דאך אויס אז רעדט זיך במתנה איז דאך א ראיה אז ביי מתנה זאג איך אויכעט אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין, ענטפערט די גמרא תנו בחובי, איז דאס וואס שטייט תנו מען זאל געבן מיטן חוב, פרעגט די גמרא אויב ווידער ס'רעדט זיך א חוב האט דאך גארנישט ניט צו זאגן וויאזוי ער זאגט וועלכע לשון ער זאגט. ולחזי שטרא דמאן קדים, זאל איך זען וועמענס שטר ס'איז געווען פריער. ענטפערט די גמרא דליכא שטרא, ס'איז נישט קיין שטר דא, ס'איז א מלוה על פה, פרעגט די גמרא והא כל והא כל הקודם בשטר קאמר, ווייזט דאך אויס ס'איז דא א שטר, ענטפערט די גמרא מ'מיינט בשטר פקדתא, דער וואס איז פריער אין דעם שטר וואס ער דער שכיב מרע האט אנגעזאגט, דאס איז די טייטש כל הקודם בשטר, אויף דער עצם הלוואה איז טאקע נישט געוועזן קיין שטר, ווען עס איז געווען א מלוה על פה. ואיבעית אימא, דו ווילסט זיך דאס זאגן? אפילו מתנה נמי, דא א קען זיך רעדן וואס דער שכיב מרע האט געזאגט, האט ער געזאגט מען זאל געבן א מתנה, דאך קען איך זיך פון דא נישט פושט זיין די שאלה אז ביי מתנה זאג איך אויכעט אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין ולא קשיא מאי גובה מן האחרון דאס וואס שטייט גובה מן האחרון מיינט מען אין נפסד דעם שאדן האט נישט אלא אחרון דאס הייסט אזוי אין אמת'ן גייט ער טאקע אויב דער ערשטער האט גענומען בינונית גייט ער טאקע נעמען צו פון דעם ערשטן. די בינונית, אבער דער ערשטער גייט נאכער און ער מאנט איין פון דעם לעצטן מאנט ער איין, ווייל די שעבוד איז דאך אויף די לעצטע, די שאדן האט נאר דער לעצטער, נאכדעם ווי ער נעמט צו פון ערשטן גייט ער צו דעם אחרון, ווייל ער זאגט, מען דארף נישט נעמען פון מיר, מען דארף דאך נעמען פון דיר. ואיבעית אימא אדער דו ווילסט זיך דאס זאגן? דשוו כולהו להדדי אז דא רעדט זיך אז אלע פעלדער, מען מיינט טאקע גובה מן האחרון, דווקא מן האחרון, ס'רעדט זיך אלע פעלדער זענען געווען גלייך, אדער אלע בינונית, אדער אלע זיבורית, אדער אלע עידית, אבער לגבי אונזער שאלה וואס מיר האבן געפרעגט צי מיר זאגן אין נפרעין מנכסים משועבדים במקום שיש בני חורין במתנה, דאס קען איך זיך פון דא ניט פושט זיין. רשי. אין דער משנה האט מען געלערנט אין מוציאין לאכילת פירות, ראובן האט געגזלט א פעלד און ער האט עס פארקויפט צו שמעונ'ען, שמעון האט עס פארזייעט, עס איז געוואקסן פירות, נאכער איז געקומען דער נגזל ביי וועמען ראובן האט עס צוגענומען און ער האט עס צוגענומען די פעלד פון דעם שמעונ'ען. פון דעם לוקח מיט די פירות, און דער שמעון דארף נישט באצאלן דעם לוקח נאר די יציאה, וויפיל ער האט געהאט עקספענסעס גייט דאך יעצט צוריק דער שמעון צו דעם ראובן וואס האט אים פארקויפט, ווייל ער האט עס פארקויפט באחריות, זאגן מיר אז די געלט וואס ער האט באצאלט פאר די פעלד, איז אפילו ראובן האט נישט קיין פעלדער, נאר ער האט פעלדער וואס ער האט פארקויפט, נאכדעם וואס ער האט פארקויפט שמעונ'ען, זענען יענע פעלדער דאך געווען משועבד, איז קען ער צונעמען פון משועבדים אויכעט אויב ס'איז נישט דא קיין בני חורין, אבער די פירות קען ער נאר איינמאנען אויב ראובן האט פעלדער, נאר פון בני חורין קען ער איינמאנען, אדער פון נכסים משועבדים, דאס ווארט משועבדים איז די טייטש אזוי, די פעלד באלאנגט נישט צו דעם מענטש וואס איז אים שולדיג צו באצאלן, נאר וואס דען, אויף דעם פעלד איז דא א שעבוד, איז די פירות איז אין מוציאין, מען טוט נישט ארויסנעמען פון די לקוחות, די פעלדער וואס זענען משעובד טוט מען נישט ארויסנעמען לאכילת פירות. פרעגט די גמרא מאי טעמא, וואס איז דער טעם פון דעם? אמר עולא אמר ריש לקיש לפי שאין כתובים, ווייל דיע פירות וואס דער לוקח האט פארבעסערט, דאס איז נישט געשריבן אין שטר, ווען ער האט געשריבן די שטר מכירת קרקע איז דאך נאך דעמאלט די פירות נישט געוועזן איז רש י דא מסביר אזוי, אין אמת'ן שטייט יא דאס דערמאנט פירות אין שטר, שטייט דאס לשון אין שטר אנא איקום ואשפי זביני אילין, אויב מען טוט עס צונעמען וועל איך עס ווי מען זאגט דערגאנצן אינון זה ועמליהון וואס דו וועסט אויסגעבן ושבחיהון אי פרא דדם, ער העט אלעס באצאלן, אויב אזוי וואס זשע זאגט די גמרא שאין כתובין, זאגט דער רש י כאטש דאס איז געשריבן אבער ווייל דאס איז דאך נאך נישט דא אויף דער וועלט איז אז זיין שרייבן האט נאך נישט קיין קול, די גאנצע זאך איז פארוואס נעמט מען אן פון די לקוחות, הער זיך צו דו לוקח דו האסט געוויסט אז דיע פעלד איז משעובד האסטו נישט געדארפן קויפן, דאס איז נאר גערעדט געווארן ווען דער שמעון דער לוקח גייט איינמאנען די קרקע אבער דיע פירות זענען דאך ווי מען זאגט ס'איז דאך נאך נישט געווען די פירות, די לוקח האט נאך נישט געהאט געמאכט קיין שבח, איז אזא זאך האט נישט קיין קול, איז גלייך ווי ס'איז נישט געשריבן, ווייל דער ענין פון כתיבה איז שטענדיג, דאס טוט מאכן א קול טוט עס מאכן. ס'דא א דין, המוכר שדהו. בעדים, אפילו אן א שטר, דארטן איז דער דין, איז מען, און אויב מען האט עס צוגענומען איז גובה מנכסים משועבדים, פארוואס, אויב ס'ווייזט זיך ארויס א געגזל'טע, ווייל אויב מען פארקויפט פאר עדות איז די ענין איז א פרהסיא, א אפענע זאך, אבער אנדערע זאכן ביי חובות איז נישט אזוי, ביי חובות אפילו א מלוה על פה וואס ס'איז דא עדות, נאר מאן דיזיף, בצנעא יזיף, איינער בארגט געלט וויל ער נישט מ'זאל וויסן, ער וויל נישט דער קרעדיט זאל קאליע ווערן, היות דאס האט נישט קיין קול, נאר אויב בשטר האט עס א קול, אבער דא אויך כאטש ס'איז געשריבן אין שטר, ס'האט נישט קיין קול ווייל ס'איז נאך נישט דא. אמר ליה רב אבא לעולא, האט רב אבא געפרעגט עולא, והא מזון האשה והבנות, דער מאן ווען ער האט חתונה און ער שרייבט צו דער פרוי א כסובה שרייבט ער אז נאכדעם ווי ער וועט שטארבן וועט ער וועט זי די פרוי ווערן געשפייזט פון זיינע נכסים און די טעכטער וואס זיי וועלן האבן וועלן ווערן געשפייזט פון די נכסים דכמאן דכתיבי דמי דאס איז גלייך ווי ס'איז יא געשריבן ווייל עס איז דאך א תנאי בית דין און אזוי ווי זי האט חתונה געהאט איז דאך שוין דא א קול אז ער איז צו איר משועבד צו געבן איר, איז פון וועלכן איז די קשיא? איז די קשיא פשטות נאר פון די בנות? פארוואס פון די בנות איז נישט קיין קשיא? ווייל די בנות זענען נאך נישט דא אויף דער וועלט האט דאך עס נאך אויך נישט קיין קול ער איז משועבד פאר בנות זענען דאך נאך נישט געווארן געבוירן, נאר די גמרא זאגט ווייטער אז בנות קען אמאל אויך זיין א מציאות אז ביי די חתונה זענען זיי אויכעט דא נאר זיינע טעכטער, ער האט איר גע'גט נאכדעם וואס ער האט שוין געהאט געבוירן צו אים טעכטער, נאכער האט ער איר צוריק גענומען. דכמאן דכתיבי דמי, דאס איז דאך גלייך ווי ס'איז דא געשריבן, ווייל ס'איז תנאי בית דין און האט דאך עס א קול וקתני און דאך שטייט דער דין אין די משנה אין מוציאין אז למזון אשה והבנות טוט מען נישט מוציא זיין מנכסים משועבדים נאר פון בני חורין אמר ליה האט ער אים געענטפערט עולא פון דארט פרעגט מען נישט קיין קשיא התם דארטן מעיקרא הכי אתקון די חכמים האבן אזוי מתקן געווען כתובין הן אצל בני חורין אז מזון אשה ובנות קען מען נאר נעמען פון בני חורין, ואין כתובין הן אצל משועבדים, פון משועבדים נישט איינעמען, איז די טייטש אזוי, די תנאי בית דין איז אזוי האט געוועזן אז מען זאל נישט נעמען פון משועבדים. פארוואס איז די תנאי בית דין אזוי האט טאקע געוועזן? לאמיר פארשטיין פארוואס וויל די בעסן בא'עוולה'ן די פרוי מיט די בנות, דאס טוט מען לטובת הלקוחות, אויב מען זאל דאס גיין איינמאנען פון די לקוחות וועט קיין מענטש נישט וועלן קויפן קיין פעלד, גיי נאר קוק, איך קויף די פעלד און נאכער וועסט דארט וועט דארט זיין א מזון אשה מיט בנות און איך וועל עס דארפן באצאלן, וועלן מענטשן נישט וועלן קויפן קיין פעלדער. וכן אמר רב אסי אמר רבי יוחנן,

איז פשטות ווי מיר לערנען יעצט פשט לגבי דעם דין אכילת פירות, אפילו ער וועט אריינשרייבן אין שטר דער מוכר איך נעם אויף זיך אחריות אויף די פירות און זאלסט צו קענען איינמאנען פון די משועבדים אויכעט, אבער עס העלפט נישט די רבינו חננאל, דאס איז די תוספות רי"ד לערנט נישט אזוי, די תוספות רי"ד זאגט אז לויט אים נאך אזוי ווי ער האט בפירוש אריינגעשריבן די לעצטע שורה דא זאגט ער אז ער האט בפירוש אזוי אריינגעשריבן איז קאן ער יא איינמאנען משועבדים רב חנינא אמר רב חנינא זאגט א צווייטן טעם דעריבער זאגן מיר ווען איינער האט פארקויפט דעם חבר א פעלד. און נאכער האט זיך ארויסגעוויזן די פעלד איז א געגאזלטע, מען האט עס צוגענומען פון דעם לוקח, זאגן מיר אז די פירות וואס דער נגזל נעמט צו דארף נאכער דער מוכר באצאלן דעם לוקח, באצאלט ער נאר פון בני חורין, פארוואס נישט משועבדים לפי שאין קצובים, ווייל מען ווייסט דאך נישט וויפיל דאס וועט ארויסקומען, ממילא ווען איינער גייט קויפן קען ער דאך נישט וויסן אויף וויפיל ס'איז משועבד און אויף וויפיל נישט, דעריבער זאגן מיר, דער לוקח קען טענה'ן מקום הנחתי, ער האט געוויסט אז שפעטער וועט זיין פירות וועט זיין שפעטער, איז דער תוספות ריד זאגט אז לויט אים נאך וועט אויסקומען אז אפילו ער האט געשריבן בפירוש אז ער נעמט אויף זיך די אחריות אויף די פירות דאך אין גובים משועבדים מכח ווייל דער סברה לפי שאינם קצובים אף על פי שאין כתובים אפילו עס איז נישט געשריבן דבזמן שקדם שבחו של ראשון היינו דעמאלט איז עס קצובים ואין קצובים.